געווידמעט א סעריע לידער צו דעם דאן קיכאט, און כ'וויל זיי דא אייך היינט איבערלייענען, און מיט דעם און ענדיגן מיט אפאר אנדערע לידער אויך וואס האבן אין כאראקטער אזוי צו זאגן מיט מיין צוגאנג צו אידישער דיכטונג, אז מלך, אז מיין חבר, מיין טייערער מלך ראוויטש וויל איך זאל ענדיגן מיט דעם ליד נח'ס תיבה, וועל איך גערן טון זיין פארלאנג און מיט דעם וועל איך ענדיגן. איז וויל איך בעטן אייער אויפמערקזאמקייט צו הערן א זיבן אכט לידער וואס איך האב אפגעקליבן און איך וויל זיי דא פאר אייך איבערליינען און איך גלייב אז דאס וועט זיין דער בעסטער וועג פון צוזאמענשליסן זיך מיט דער מסיבה וועלכע איז מיר אם נאנטסטן דערפאר ווייל דאס איז די מסיבה

ער טוט זיך אַ בראָך אין געהויד, אין קלעם פון זיין לעפישן קיווער לויכט אויף אין געזאַנג צו דער מויד, שוין איינמאָל אַ פרוי, נישט אַ ביווער. אַ ליכטיקע פרוי וואָס וואַשט גרעט און רייניגט אויך שטאַלן, מסתמא. פאר אים איז זי ליד פון פאעט, פאר אים איז זי הימלשע דאמע. ער גייט פון געפעכט צו געפעכט, מיט ווינטמילן גייט א צופלאמטער, און קרעכצט אפ דערנאך גאנצע נעכט, א שטענדיג צוקלאפטער צודאמטער.

א צולאמעטן שטעקן, און זאגט ער עס ווען צו זיין האר, צולאזט זיך נאך מער דער בעל חלום, אז דער וואס גייט בראוו אין געפאר, האט אייגענע וועגן און כללים, און זאל ער פון טויזנט מאס רעד, איין ווארט דולצינעיא נאר זאגן, וועט גלייך אים אן אדלערשע פרייד צום ליכטיגן שטערן דערטראגן. עס רייט דאן קיכאט אויף זיין סוס, און פאנטשא גייט נאך אים אהינטער. ער קלאגט אויף זיין ריטערמאנ'ס שטות, און עפעס דערווייל דאך פארדינט ער. דער ריטער זעט גאלדענעם טוי און רייט גלייך אריין אין א וואלקן, ווען ערגעץ די ליכטיגע פרוי אין שטאל האט די קו אויסגעמאלקן. און דא, דאן קיכאט רייט דערווייל ארויס פון דעם וואלקן געדיכטן, און טראגט אויף סוף טאגיקער מייל א הארץ פול מיט וואונדער געשיכטן. עס ברענט אויף זיין פנים א וואונד. נאר ער, אין געשטייגער פון ווייען, באנייט פאר די שטערן זיין בונד מיט דער וואס ער רופט דולצינעא. א שטאל איז א שלאס אין פארטאג. א הייל איז א טיר צום גן עדן, גיי פאנטשא מיין מלאך און טראג צום מענטשן מיין בשורה פון פריידן, מיין בשורה אז ס'קומט אויף די שעה ווען פול ווערט די וועלט מיט מיין דעה אז וואו נאר דו קערסט זיך איז דא די שיינקייט פון מיין

דעם ווינטמילן קעמפער אויף חוזק'ס באראט, וואס רייט ווי א העלד אויף זיין פערד ראסינאנטע, און טראכט אויס פארשלונגען אין טרוימען געשפאנטע, א דאמע פאר זיך, צי פון דארף צי פון שטאט, און מאכט פון איר שיר ניט א מענטשישן גאט, און זינגט צו איר נאמען מיט ווערטער צופלאמטע. איך בארג א סאנעט ווייל מיין אייגענער אוצר פון ווארט איז היינט צו און מיין ליד איז היינט מיד. איך שלעפ מיך קוים קוים פון געראנגל יריד, אפילו קיין פאנטשא נישטא פאר אן עצה, און ווינטמילן שטייען פון האלץ און פון ציגל. און דרייען און דרייען די ווינטיגע פליגל. צווייטער סאנעט. האלב וואך און האלב חלום, אין נאכט שעה אין שפעט, דערזעה איך צוקאפנס מיר שטיין דאן קיכאטן, א הויכער, אן איבערגעוואקסענער שאטן, אָט נעמט ער און נײגט זיך אַריבער מײַן בעט און זאָגט אָפּ מיט פּאַטאָס אַ פֿולן סאָנעט, אַ ליד װעגן גײן אין געפֿעכט מיטן שׂטן און װעגן דערפֿילן ס'געבאָט פֿון געבאָטן, די ליבשאַפֿט די רײנע, דאָס געבאָט פֿון פּאָעט. ער זאָגט אָפּ און גיט מיט אַ מאָל זיך אַ װאַקל אַ שמײכל, אַ קרומער, צעפֿיבערט זײַן מױל. דערנאָך, מיט אַן איבערגעװעלטיקטן גרױל, ער רױמט מיר אין אױער אַרײַן, סך-הכּל, און גיט זיך אַ כאַפּ גלײַך מיט שטאָלצקײט געניטער, און שטײט אַ פֿאַרמישפּטער אײביקער ריטער. די גרעסטע גבורה און דעם גרעסטן צארן באוועלטיגט דאן קיחוטן אין דער טיף פון נאכט, ווען ס'נעמט אים דאכטן אז א שונא'ס מאכט דורך כישוף ברענגט צונויף אין גלייכע פארן געשטאלטן ענליכע אין אויסזען און אין יארן געראטענע אין אים אין שטרענגן ריטער-טראכט, געפאנצערטע, זיי רייטן צו אן ערן-שלאכט מיט זעלביגן געקלימפ פון שפיז און שפארן. זיין צארן שטייגט נאך מערער ווי זיין גבורה, ער יאגט, ער גאלאפירט, ער ווארפט זיין שפיז, און מיינט געוויס אז ער באזיגט א ריז, און מיטאמאל דערזעט ער זיך אין קעגנער'ס צורה. א גרויס צעלאכעניש ברעכט אויס אויף העכסטע נאטן.

איצט א טייל לידער פון אן אנדער כאראקטער, פון אפשר פון א גלייביגן כאראקטער. אין דעם טאג ווען דו וועסט ווערן באגערט, וועלן זיך אויפזאמלן אלע דיינע ברידער זיי וועלן קומען פון גאר דער ערד מיט נייע ערשט געבוירענע לידער, זיי וועלן ארומרינגלען דיין הויז אין א דערווארטונג קייט זיך שליסן אז דו זאלסט מיט פרייד צו זיי ארויס און זיי אויפנעמען און זיי באגריסן. און אז עפעס אנדערש וועט געשען, וועלן זיי אליין דיינע טירן צופראלן, און אלץ וואס זיי וועלן דערזען וועט זיין לויטער ליכט און לויטער שטראלן. איבער די דילן וועט זייער גאנג אינאיינעם מיט די ווענט זיך צואוויגן. אַלץ װאָס זײ װעלן הערן װעט זײַן געזאַנג, קײנע װערטער נאָר ניגון, כּולו כּולו ניגון. דערנאָך װעלן זײ אַלע דערזען אַ נײַעם רמז פֿון לײַב און פֿון זאַכן, װעט געשען, עס װעט מוזן געשען.

טראָג די שטילקײט זײ אַנטקעגן, זײער לעצטן צוק פֿאַרנעם. װען דײַן ליפּ גיט װײך אַ שמײכל צו דער שטרענגקײט פֿון דײַן ברעם, קױם דער שמײכל ברעכט זיך איבער צװישן דוכטעניש און װאָר, דעמאלט זעסטע גאט אין פנים דורך דיין ברעמס א דינסטער האר, דעמאלט זעסטו גאט בארירט דיך, זאלבט דיין קישן קעניגרייך מיט צען פינגער, צען ווי דיינע אויסגעשטרעקטע דין און גלייך.

דעם יאָך פֿון פֿאַרדראָסן פֿון זיך װאַרף אַראָפּ, און מער נאָך, טו אָפּ פֿון זיך צאָרן. װען זילבערנע פּאַסן באַקרױנען דײַן קאָפּ מיט צײַטיקער זאַלבונג פֿון יאָרן. איך הער אַ מאָל שאָרכן אַהינטער מײַן טיר. ווען צו איז די טיר אויף א ריגל. מיין צימער נאך איידער איך גיב זיך א ריר. ווערט פול מיט צופלאטערטע פליגל. די פליגל געשוועב פון דיין העל-ווייסן קלייד. ווען יעטווידער פאלד ברענגט א בשורה.

איך גיב זיך א ריס צו דער גרינגקייט פון ליכט דורך שווארץ ווענט וואס ווערן אלץ ענגער, כ'טו ווידער זיך אן אין דיין הייליגער פליכט צו זיין נאך א טאג און אפשר לענגער.

וועל איך איבערלייענען ס'ליד פון נח'ס תיבה. איר ווייסט דאך ווי נח איז געשוואומען מיט זיין תיבה אין די צייט פון מבול. עס שווימט איבערן וואסער נח'ס תיבה, ביים סוף פון פערציג טעג און נעכט. אין צייט פון מבול האבן מענטש און חיה פארגעסן זייער טבע צו זיין שלעכט. די חיות ליגן אויסגעלייגטע אין דער תיבה אן צוים. אָן שטײַג אין פֿרידלעכקײט אַלײן. דער לײב קוקט מילד מיט זײַנע גרױסע אױגן. אַ שמײכל שפּילט זיך אױף דעם לעמפּערטס צײן. אַ לאַם מיט צוטרױ צו אַ װאָלף זיך טולעט. אַ שלאַנג מיט װײכע שאָרכן רינגלט זײ אַרום.

נאך מער זיין טעג פון פרידליכקייט און רו. דעם מענטשנ'ס הארץ איז שלעכט געווען ביז איצטער. נאך שלעכטער איז געווען די חיה, צוק און גוואלד. פון איצטער אן, נאך אויסגעלייטערטקייט פון תיבה זיי וועלן גליק נאָר שפּרייטן איבער פעלד און וואַלד. דעם אַלטנס קול צוטראָגט זיך דאָס מאָל קלערער, ווי נעכטן, אייערנעכטן, ווייל דעם הימלס שטראָם איבער דעם דאַך פון תיבה ווערט שוין שטילער, און ליכט נעמט אויפגיין איבערן וואַסער-תהום

דער אַלטער כאַפּט זיך אױף. אױך שם, אױך חם, אױך יפֿת. זײ קוקן זיך אַרום. אַלץ דוכט זיך װי געװען. דער לײב װי פֿריִער ליגט און אױך אַזױ דער לעמפּערט און אױך דער װאָלף. די לאַם אָבער איז נישט צו זען. װוּ איז די לאַם? זי איז חלילה ניט געשעדיקט, זי ליגט אָבער פֿאַרקראָכן אין אַ ווינקל איין אַליין, איר וואָל צעשויבערט, אירע ליפּן שוימען, און ביידע אויגן טרויערן אין שטיל געוויין. וואָס איז געשען אין דער מינוט פֿון דרימל? די לאם קען נישט דערציילן, זי איז שטום, און שטום איז אויך דער לייב און אויך דער לעמפערט, און אויך די שלאנג וואס רינגלט זיי ארום. דער מבול איז שוין איינגעשטילט, די תיבה שווימט זיך, זי וויגט זיך איבערן גלאטן שפיגל פון דעם ים.

איך ווארט מיט שטילער רואיגקייט אויף דיר, מיין לעצטער חסד'דיגער ווייסער טאג. קומט אן דיין צייט, איז פריי פאר דיר מיין טיר, און וואָס דו דאַרפֿסט מיר זאָגן, קום און זאָג. איך רוף דיך חסדדיקער, ווײַל איך האָף, אַז דו וועסט צוקומען צו מיר מיט גנאָד, און פֿון דעם אין-סוף, וואָס איז דאָ אין שלאָף, וועסטו מיר אָנטרויען דעם העלסטן סוד. זאָל נאָר ניט אונטערשפּרינגען פֿאַר דער צײַט אַן אומברענגער מיט פּעטלע צי מיט שװערד, און אָן שום שולד און סיבה פֿון מײַן זײַט, צו שלײַדערן מײַן בלוט איבער דער גאָרער ערד. אױב נאָר נישט גװאַלד-טױט לױכט אױף אין מײַן געדאַנק, ווען איך זע דיך אויפשיינען מיין ווייסער לעצטער טאג. אויף מיינע ליפן שפרייט זיך אויס א דאנק פאר נאך צוויי צענדליג שעה וואס איך פארמאג. פון די פאר צענדליג שעה, די לעצטע שעה נעמט אויפגיין אין איר זעכציגסטער מינוט, א גרויסע צאל פון רגע'ס איז נאך דא, צו יעדער רגע זאג דאס ווארט ס'איז גוט. מחילה, קום אויף אלץ, קום אויף אלץ וואס איך האב געטון, געוויין, גיי אויף און שטיל זיך נאכדעם איין, אָ זעכציגסטע סעקונדע הייב זיך אן און פלעכט מיך אין דיין אייביגקייט אריין.

איר האָט נאָר-װאָס געהערט אַ היסטאָרישע רעקאָרדירונג פֿון דער ייִדישער פֿאָלקסביבליאָטעק אין מאָנטרעאָל, צוגעגרײט פֿאַר אונדז דורכן ייִדישן קלאַנג-אַרכיװ אין נאָמען פֿון פֿרענסיס בראַנדט, אַ פּראָיעקט פֿונעם ייִדישן ביכער-צענטער אין אַמערסט, מאַסאַטשוסעטס. דאָס דרוקרעכט געהערט צו דער ייִדישער פֿאָלקסביבליאָטעק און דעם ייִדישן ביכער-צענטער.